בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות, דף ע', מ'הייבן אן, דף ס"ט, עמוד ב', דרײַצן שורות פון אונטן איתמר, זאגט די הייליגע גמרא, איתמר, מ'האמער געלערנט, הבא על ארוסתו בבית חמיו, איינער וואס וואוינט מיט זיין ארוסה ביים שווער אין שטוב, ס'טייטש מ'טאר דאך נישט וואוינען מיט א ארוסה, נארמאל דארף דאך ווארטן אויף חופה, ער האט נישט געפאלגט, ער האט עובר געווען, ס'א דרבנן, ער האט עובר געווען, ער האט געוואוינט מיט זיין ארוסה און ס'איז געבוירן געווארן א קינד, איז די דין פונעם קינד איז, רב אמר הוולד ממזר, רב זאגט די קינד איז א ממזר, און שמואל אמר הוולד שתוקי, שמואל זאגט די וולד איז א ספק ממזר, יעצט אזוי, וואס איז פשט פון דעם אז רב זאגט די קינד איז א ממזר, ווייל איינער האט עובר געווען אויף דרבנן און האט געוואוינט מיט זיין ארוסה, ווערט די קינד א ממזר? איז אוודאי נישט, נישט דאס די טעם, נאר די טעם איז, ווייל אזא סארט פרוי וואס האט נישט קיין פראבלעם צו וואוינען מיטן מאן וואס זי טאר נישט, אפילו טאקע ס'איז א דרבנן, אבער זי זינדיגט, איז זי חשוד אויף אלעמען, און ממילא איז מען חושש אז זי האט געוואוינט מיט אנדערע מענער אויך, און אז זי האט געוואוינט מיט אנדערע מענער, איז אוודאי די קינד א ממזר, ווייל זי איז דאך אן אשת איש, זי איז דאך אן ארוסה, און פארדעם זאגט רב, די קינד איז וודאי א ממזר, שמואל זאגט נאר א ספק ממזר, זאגט די גמרא אמר רבא, זאגט יעצט רבא, מסתברא מילתיה דרב, דדיימא מעלמא, זאגט רבא, רב'ס דין איז טאקע מסתבר, טאמער די פרוי איז חשוד אויף יעדעם איינעם, ס'טייטש טאמער ס'דא שמועות, אז זי זינדיגט מיט כל מיני מענער, דעמאלטס איז מסתבר ווי רב האט געזאגט אז די קינד וואס וועט געבוירן ווערן איז א ממזר, אבל לא דיימא מעלמא, טאמער ס'איז נישט דא שמועות אז די פרוי האט געוואוינט מיט אנדערע מענער, איז בתרא דידיה שדינן ליה, דעמאלטס זאגט מען אוודאי אז זי האט נישט געוואוינט מיט אנדערע מענער זאגט רבא, נאר דעמאלטס זאגט מען אז זי האט געוואוינט נאר מיט איין מאן נאר מיט די מאן מיט איר מאן, און ממילא דעמאלטס ביי אזא ציור וועט רב אויך מודה זיין אז די קינד איז נישט קיין ממזר, אמר רבא זאגט רבא מנא אמינא לה, ער ברענגט נאך א ראיה פון אונזער משנה, דקתני, ווייל מ'האמער געלערנט ביי אונז אין משנה, ביי אונז אין משנה האמער געזען א דין אזוי, אז טאמער א כהן האט מפתה געווען א מיידל, נישט קיין ארוסה, נאר סתם א מיידל אין גאס, א בת ישראל, א כהן האט איר מפתה געווען, איז אוודאי נאכדעם וואס ער איז זי מפתה, קען זי נישט אנהייבן צו עסן תרומה, נאר וואס? טאמער ס'וועט געבוירן ווערן א קינד פון דעם, איז די קינד איז דאך א כהן, איז די קינד איז שוין מאכיל די מאמע, בזכות די קינד קען די מאמע עסן תרומה? אזוי האבן מיר געזען אין די משנה. דקתני ילדה תאכל האבן מיר געזען אז טאמער די בת ישראל האט א קינד פונעם כהן עסט זי תרומה. יעצט אזוי. היכי דמי. ביי וועלכע אופן רעדט זיך די משנה? אילימא דדיימא מעלמא. טאמער דא רעדט מען פון א פרוי וואס זינדיגט מיט יעדעם, וואס וואוינט מיט יעדעם, אויב אזוי, ילדה אמאי תאכל? און וואס עפעס ווען זי האט א קינד קען זי עסן תרומה? ס'טייטש מהיכא תיתי, די קינד איז א קינד פונעם כהן. קען זיין אז ס'איז א קינד פון עפעס א צווייטער. און נאך מער רוב מענער זענען דאך נישט קיין כהנים, און וואס עפעס זאל די פרוי קענען עסן תרומה? אלא לאו, נאר אוודאי מוז מען זאגן אז די משנה רעדט זיך מיניה דיימא ולא דיימא מעלמא, אז מיט אים איז זי חשוד, מיט די כהן איז זי חשוד, ס'טייטש ביידע סיי די כהן סיי זי, ביידע זאגן זיי האבן געוואוינט צוזאמען, זיי באהאלטן עס אפילו נישט, אבער ס'נישט דא קיין שמועות אז זי האט געוואוינט מיט אנדערע מענער, און ממילא ביי אזא ציור זאגט די משנה אז מ'דארף נישט חושש זיין אז זי האט געוואוינט מיט אנדערע מענער, נאר מ'זאגט אוודאי די קינד איז פונעם כהן און זי קען עסן תרומה, און ממילא זאגט רבא, ומה התם, דלהאי איסורא ולהאי איסורא, בתריה דידיה שדינן ליה, ביי די ציור פון די משנה איז די פרוי וואס די כהן האט דא מפתה געווען איז זי אסור צו וואוינען מיטן כהן, זי איז אסור צו וואוינען מיט יעדעם, וואס טייטש זי האט נישט חתונה געהאט מיט קיינעם, פון דעסטוועגן זאגט די משנה אז טאמער ס'איז געווען א מעשה צווישן עפעס א מיידל מיט א כהן זאגט מען נישט סתם מ'איז נישט חושש סתם זי האט געוואוינט מיט אנדערע מענטשן אויכעט נאר מ'זאגט די קינד איז א כהן, איז כל שכן דא זאגט רבא הכא דלהאי איסורא ולהאי היתירא, דא ביי אונזער ציור וואס איינער וואוינט מיט די אייגענע ארוסה, וואס די וואוינונג איז דאך נישט קיין דאורייתא, ס'איז נאר א דרבנן, און די אנדערע, ס'טייטש טאמער זי וועט וואוינען מיט אנדערע מענער, איז עס ממש א דאורייתא, ממש א אשת איש, איז דא אוודאי לא כל שכן, אוודאי איז די דין אז טאמער ס'איז נישט דא קיין שמועות אז זי האט געוואוינט מיט אנדערע מענער, זאגט מען אוודאי אז זי האט נישט געוואוינט מיט אנדערע מענער, און די קינד איז א כשר קינד, אפילו רב וועט מודה זיין אז די קינד איז נישט קיין ממזר, אזוי זאגט רבא, אמר ליה אביי, זאגט אביי צו רבא, ניין, נישט ריכטיג, לעולם אימא לך, כל היכא דדיימא מיניה אף על גב דלא דיימא מעלמא אמר רב הולד ממזר, זאגט אביי אז אפילו עס איז נישט דא קיין שמועות אויף קיינעם, נאר די ארוס מיט די ארוסה איז ארויס א שמועה, נאך מער ווי א שמועה, מען האט געזען זיי וואוינען צוזאמען, זאגט מען שוין, זאגט רב שוין, די קינד איז א ממזר, מאי טעמא פארוואס, ווייל דאמרינן מדאפקרא נפשה לגבי ארוס, אפקרא נפשה לעלמא, ווייל אז זי איז א מופקרת, אז זי קען נישט פאלגן א דרבנן, אז זי קען גיין און וואוינען מיט איר ארוס, איז זי חשוד אויף אלעמען, איז מען איר שוין חושד זי האט געוואוינט מיט אנדערע אויכעט אפילו אן קיין שמועות, און רב וועט האלטן ביי אזא ציור אויך די קינד איז א ממזר. איי מתניתין, אין אונזער משנה זעהט מען אז א כהן וואס האט מפתה געווען א בת ישראל, איז מען נישט חושש אז זי האט געוואוינט מיט אנדערע מענער ווייל ס'איז נישט דא קיין שמועות לכאורה פארוואס דו זאגסט דאך אז מ'איז אלעמאל חושש אז א פרוי וואס איז א מופקרת איז א מופקרת מיט אלעמען, זאגט אויף דעם אביי, אונזער משנה רעדט זיך ביי א שפעציעלע ציור, שהיו שניהם חבושים בבית האסורין, די משנה רעדט זיך ביי אן אופן וואס ביידע זענען אין תפיסה, דער כהן מיט די מיידל, וואס דארט איז נישט מעגליך אז די מיידל האט געוואוינט מיט א צווייטן, און פאר דעם זאגט מען אז די ולד איז איר מאכיל בתרומה, אבער אין הכי נמי זאגט אביי אז טאמער עס איז נישט אין תפיסה, סתם אין גאס, איז ברגע וואס א מיידל איז חשוד אז זי האט געוואוינט מיטן כהן, איז זי שוין חשוד אויף אלעמען, איז אוודאי פארלאזט מען זיך נישט אז די קינד איז א קינד פונעם כהן, נאר אוודאי קען זי נישט עסן קיין תרומה מכח די קינד. איכא דאמרי, ברענגט אונז די גמרא א צווייטע נוסח אין די מימרא פון רב, און אויך א צווייטע נוסח אין רבא און אביי, איכא דאמרי, בבא עליה כולי עלמא לא פליגי דבתריה דידיה שדינן ליה וואס טייטש דארט ווי ס'איז קלאר אז די ארוס האט געוואוינט מיט די ארוסה און זי איז נישט חשוד צו וואוינען מיט אנדערע מענער איז יעדער איינער מודה אז די קינד איז נישט קיין ממזר אביי איז מודה רבא איז מודה יעדער איז מודה פארוואס ווייל ס'איז לאגיש אז מ'ווייסט אז די ארוס האט געוואוינט מיט די ארוסה און מ'האט נישט געהערט אנדערע זאכן איז דארף מען נישט חושש זיין אז זי האט געוואוינט מיט אנדערע מענער, נאר וואס? והכי איתמר, ווי האט רב געזאגט זיין דין? ארוסה שעיברה, אן ארוסה וואס איז טראגעדיג געווארן, און מען האט נישט קיין אהנונג פון ווי, וואס טייטש נישט פשט ס'איז דא שמועות אויף די מאן, ס'איז דא שמועות אויף אנדערע, מען האט נישט קיין אהנונג, איז דא רב אמר הולד ממזר, ושמואל אמר הולד שתוקי, דא זאגט רב די קינד איז א ודאי ממזר, און שמואל זאגט אז די קינד איז א ספק ממזר, און אויף דעם אמר רבא זאגט רבא, מסתברא מילתיה דרב, דלא דיימא מיניה ודיימא מעלמא, זאגט רבא, ווען איז טאקע די דין פון רב ווען זאגט מען די קינד איז א ממזר? ווען ס'איז דא שמועות אז זי האט געוואוינט מיט אנדערע מענער, און ס'איז נישט דא שמועות זי האט געוואוינט מיט איר ארוס מיט איר מאן, דעמאלט זאגט מען אז די קינד איז א ממזר, אבער זאגט רבא, אבל דיימא מיניה, טאמער ס'איז יא דא א שמועה אז זי האט געוואוינט מיט איר ארוס, נאך מער ווי א שמועה, ווי תוס' זאגט, טאמער מ'ווייסט קלאר זי האט געוואוינט מיט איר ארוס, איז אף על גב דדיימא מעלמא, אפילו ס'איז דא שמועות זי איז חשוד אז זי האט געוואוינט מיט אנדערע מענער אויך, בתרא דידיה שדינן ליה, דא וועט רב מודה זיין אז מען זאגט די קינד איז אוודאי פונעם ארוס און די קינד איז נישט קיין ממזר, אמר רבא מנא אמינא לה ברענגט רבא יעצט א ראיה פון אונזער משנה אז אזוי איז די דין, ווייל דקתני, מיר האבן געזען ביי אונזער משנה, טאקע מיטן כהן און מיטן בת ישראל, די כהן וואס האט מפתה געווען א בת ישראל, האבן מיר געזען ילדה תאכל, אז טאמער עס ווערט געבוירן א קינד, קען זי עסן תרומה, יעצט היכי דמי. ווי רעדט זיך דאס אילימא דדיימא מיניה ולא דיימא מעלמא צריכא למימר דתיכול טאמער ס'איז נאר דא א שמועה אז די כהן האט מפתה געווען די פרוי און ס'איז נישטא קיין שמועה זי האט געוואוינט מיט א צווייטן און פארשטייט זיך די קינד איז פונעם כהן פארשטייט זיך זיי קענען עסן תרומה דאס איז נישט קיין חידוש אויף דעם דארף מען נישט קיין משנה אלא לאו נאר אוודאי רעדט זיך די משנה דדיימא נמי מעלמא אז זי איז חשוד זי האט געוואוינט מיט אנדערע מענער אויך נאר וואס פון דעסט וועגן זאגט מען אז היות וואס איך ווייס קלאר זי האט געוואוינט מיט דעם כהן ביידע זענען מודה איז גייט מיר נישט אן אז ס'איז דא שמועות אויף אנדערע מענער אויכעט, נאר וואס מ'איז תולה אז די קינד איז פונעם כהן, און מילא מה התם דלהאי איסורא ולהאי איסורא, בתרא דידיה שדינן ליה, מה דאך ביי די משנה, וואס די פרוי די מיידל האט דאך נישט קיין היתר צו וואוינען מיט קיינעם, נישט מיטן כהן און נישט מיט אנדערע מענער, פון דעסטוועגן זאגט מען אז אפילו זי איז חשוד מיטן גאנצן וועלט, טאמער איך ווייס קלאר זי האט געוואוינט מיטן כהן, זאגט מען די קינד איז פונעם כהן. איז כל שכן הכא ביי אונז ביי די ארוס מיט די ארוסה דלהאי איסורא ולהאי היתירא, וואס דא איז נאך א סאך הארבער, דא איז זי מותר צוזאמען מיטן ארוס און אסור אויף די גאנצע וועלט, לא כל שכן, איז אוואדי און אוואדי, ווען איך ווייס קלאר אז זי האט געוואוינט מיטן ארוס און ס'איז דא שמועות אויף אנדערע, איז אוואדי און אוואדי זאגט מען אז די קינד איז פונעם ארוס און די קינד איז נישט קיין ממזר, נאר וואס דארט וואו ס'וועט זיין שמועות פון אנדערע און נישט פונעם ארוס, דארט זאגט רב אז די קינד איז א ממזר, אמר ליה אביי, קריגט זיך אויף דעם אביי, און אביי זאגט ניין, לעולם אימא לך כל היכא דדיימא מעלמא, אף על גב דדיימא מיניה, אמר רב הולד ממזר, ס'טייטש דארט ווי די פרוי איז חשוד אז זי וואוינט מיט אנדערע מענער, אפילו איך ווייס קלאר זי האט געוואוינט מיטן ארוס, פון דעסטוועגן זאגט רב, די קינד איז א ממזר. איי אויב אזוי, ומתניתין, וואס טוט זיך מיט אונזער משנה? אויף וועלכע ציור רעדט זיך אונזער משנה? אונזער משנה רעדט זיך, בלא דיימא כלל, אז זי איז נישט חשוד אויף גארנישט, נישט אויפן כהן, און אויך נישט אויף אנדערע, און וואס פלוצלינג ווערט זי טראגעדיג, און נאכדעם קומט די כהן און די כהן זאגט ס'איז פון אים, איז דארט זאגט די משנה אז מ'פארלאזט זיך טאקע ס'איז פונעם כהן, אבער אין הכי נמי זאגט אביי טאמער איז דא שמועות אז זי וואוינט מיט אנדערע מענער, און די כהן און זי פאר צופאל זענען מודה אז זיי האבן געוואוינט צוזאמען, דאס אליין איז נישט גענוג, נאר דארט זאגט מען אוודאי אז די קינד איז א ממזר, אויב אזוי וואס איז טאקע די חידוש פון די משנה, זאגט רש"י די חידוש אין די משנה איז, אז אפילו זיי האבן נאר געוואוינט איין מאל צוזאמען דער כהן מיט איר, איז לכאורה אפשר זאל מען זאגן אז פון איין ביאה ווערט נישט א פרוי נישא ב, דאס זאגט די משנה, דאס איז די חידוש אין די משנה אז ס'איז נישט אזוי, אזוי ווי עס איז נישט דא אנדערע שמועות אויף די פרוי, און איך ווייס אז די פאר פאלק האבן געוואוינט צוזאמען, זאגט מען אז פון די איין ביאה איז זי נתעבר געווארן, און די קינד איז אוודאי א כהן, און די קינד איז מאכיל די מאמע צו עסן תרומה. זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען אין די משנה העבד פוסל משום ביאה און ואינו פוסל משום זרע ס'טייטש אז טאמער א פרוי האט אן אייניקל אן עבד כנעני איז טוט נישט די אייניקל גארנישט למשל א בת כהן האט חתונה געהאט מיט א ישראל און די ישראל איז געשטארבן און זי האט מער נישט קיין קינדער אלע זענען טויט ס'איז נאר דא איין אייניקל עבד כנעני זאגט מען נישט אז וועגן די אייניקל קען זי נישט עסן תרומה נאר זי גייט צוריק אהיים זי קען אנהייבן עסן תרומה איי פארוואס פארוואס איז מען נישט מייחס די אייניקל נאך איר מאי טעמא אמר קרא, מען לערנט ארויס פון א פסוק, שטייט אין פסוק לגבי אן עבד עברי, וואס די בעלעבאס האט אים חתונה געמאכט מיט א שפחה כנענית, און ס'איז געבוירן געווארן דארט קינדער, איז די קינדער האבן דינים פון עבדים, פון עבד כנעני, פון א שפחה כנענית, האשה וילדיה תהיה לאדוניה, ס'טייטש די קינד האט א דין פון א גוי, מען איז נישט מייחס דעם קינד נאכן טאטן, נאכן איד, און ממילא דא אויך. די אייניקלעך די עבדים כנעניים שטערן נישט פאר די פרוי, מען קוקט זיי נישט אן ווי אירע אייניקלעך. ווייטער זאגט די גמרא, מ'האט געזען אין די משנה, ממזר, פוסל ומאכיל, ס'טייטש א ממזר איז פונקט פארקערט ווי א עבד כנעני, מיט א ממזר רעכנט מען זיך יא, און ממילא א בת ישראל וואס האט חתונה געהאט מיט א כהן און זי האט אן אייניקל א ממזר, קען בזכות די אייניקל עסן תרומה, די אייניקל איז איר מאכיל, די זעלבע זאך פארקערט, א בת כהן האט חתונה געהאט מיט א ישראל, און זי האט אן אייניקל א ממזר, און דער מאן שטארבט, קען זי נישט צוריק אהיים גיין נאר די אייניקל איז איר פוסל, און די גמרא ברענגט א מקור דערצו, תנו רבנן, האט מען געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, וזרע אין לו, אז טאמער א בת כהן האט חתונה געהאט מיט א ישראל, און וזרע אין לה זי האט נישט קיין קינדער, ושבה אל בית אביה גייט זי צוריק אהיים, און זי קען עסן תרומה, איז אין לי אלא זרע, ווייס איך נאר קינדער, זרע זרעה אייניקלעך מנין, תלמוד לומר וזרע אין לה, אין שטייט מיט א איבעריגע יוד, ס'וואלט געקענט שטיין אין אן א יוד, איז פון איבעריגע יוד דרש'נט מען מכל מקום, נישט נאר א קינד נאר אויך אן אייניקל, אין לי אלא זרע כשר, ווייס איך נאר כשר'ע קינדער זרע פסול מנין, ווי ווייסט מען אויך זרע פסול אז דאס האלט איר אויך צוריק פון צוריק אהיים גיין, תלמוד לומר וזרע אין לה אויך פון די איבעריגע יוד, עיין עלה, עיין עלה מיינט זיי בודק אין איר זיי בודק אפשר איז דא עפעס וואס לעבט א קינד אן אייניקל אפילו א פסול און דאס איר צוריק האלטן זאל נישט צוריק אהיים, פרעגט די גמרא והא אפיקתיה לזרע זרעה, ס'טייטש די ברייתא האט דאך גע'דרשנ'ט צוויי זאכן פון די יוד פון אין, קודם האט די ברייתא גע'דרשנ'ט אז אן אייניקל, און נאכדעם האט די ברייתא גע'דרשנ'ט זרע פסול, איז לכאורה מ'קען נישט ארויסלערנען צוויי זאכן פון די זעלבע יוד, ענטפערט די גמרא, זרע זרעה לא איצטריך קרא, אין הכי נמי, אן אייניקל דארף מען נישט קיין פסוק פארוואס, ווייל בני בנים הרי הן כבנים, דאס ווייס איך שוין, נאר וואס דען כי איצטריך קרא לזרע פסול, מען דארף א פסוק אז זרע פסול, למשל א ממזר, הייסט אויך א קינד, און א בת כהן וואס האט חתונה געהאט מיט א ישראל, זי האט אן אייניקל א ממזר, קען נישט צוריק אהיים גיין. זאגט די גמרא ווייטער, מען האט געזען אין די משנה אז טאמער א גוי אדער עבד כנעני וואוינט מיט א אידענע, און די קינד וואס ווערט געבוירן איז א ממזר, זאגט די גמרא, אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן, האט ריש לקיש געזאגט צו רבי יוחנן כמאן, ווי וועם גייט אונזער משנה? כרבי עקיבא, לכאורה גייט עס כשיטת רבי עקיבא, דאמר, יש ממזר מחייבי לאוין, וואס רבי עקיבא האלט טאקע אזוי, אז טאמער חייבי לאוין האבן חתונה און די קינד ווערט געבוירן, איז ער א ממזר, איז דא אויך א גוי וואס וואוינט מיט א אידענע, אדער עבד כנעני וואס וואוינט מיט א אידענע, איז ביידע חייבי לאוין, ביי א גוי איז דא א לאו לא תתחתן בם, עבד כנעני איז דא א לאו לא תהיה קדשה, איז לכאורה אונזער משנה גייט כשיטת רבי עקיבא, ענטפערט די גמרא ניין, אפילו תימא רבנן, אפילו לויט די חכמים, וואס בדרך כלל האלטן אין ממזר מחייבי לאוין, דא זענען זיי מודה אז יא, בעובד כוכבים ועבד מודו, ווען עס קומט צו א גוי, אדער א עבד וואס וואוינט מיט א אידענע, זענען זיי אויך מודה די קינד איז א ממזר, ווי זעהן מיר דאס? דכי אתא רב דימי אמר רבי יצחק בר אבדימי משום רבינו, רבינו דאס איז רבינו הקדוש דאס איז רבי, אז עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל, הולד ממזר, די קינד איז א ממזר, יעצט אפילו רבי בעצם פסק'נט נישט ווי רבי עקיבא, רבי פסק'נט אין ממזר מחייבי לאוין, פון דעסטוועגן ווען עס קומט צו א גוי אדער א עבד איז ער מודה, און במילא זעהן מיר דא אז אונזער משנה מוז נישט גיין כשיטת ר' עקיבא. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האבן געזעהן די משנה האט אויסגעפירט אז כהן גדול פעמים שפוסל, אז ס'מאכט זיך אמאל אז א כהן גדול פסל'ט די באבע פון צו עסן תרומה, ווי אזוי איז דא אזא ציור, טאמער די באבע איז געווען א בת כהן, וואס האט חתונה געהאט מיט א ישראל, און זי האט יעצט א אייניקל וואס לעבט, דער כהן גדול, איז דער כהן גדול, היות ער לעבט, שטעלט ער אפ דער באבע פון צו עסן תרומה, די באבע קען נישט עסן תרומה, און די משנה האט אויסגעפירט אז ביי אזא אופן, זאגט די באבע, זאת אומרת, לא כבני כהן גדול שהוא פוסלני מן התרומה, ס'טייטש אויף קיינעם געווינטשן אזא סארט אייניקל, וואס האלט צוריק די באבע פון צו עסן תרומה, זאגט די גמרא, די גמרא ברענגט א ברייתא, וואס איז מאריך אינעם לשון תנו רבנן, זאגט די גמרא א ברייתא, הריני כפרת בן בתי כוזא שמאכילני בתרומה, ס'דא אמאל א פרוי וואס זאגט הריני כפרת בן בתי כוזא, הריני כפרת איז א לשון אויף מיר אלע עבירות, וואס טייטש זי שעצט בן בתי כוזא מיין אייניקל כוזא איז א קליינע כלי חרס, וואס דאס איז מרמז אויף א ממזר, איז דא אמאל א פרוי וואס שעצט די אייניקל די ממזר שמאכילני בתרומה, וואס בזכות די אייניקל די ממזר קען די פרוי עסן תרומה, ווי דא אזא ציור, ביי א בת ישראל וואס האט חתונה געהאט מיט א כהן, די מאן איז געשטארבן, די קינדער זענען געשטארבן, ס'איז דא איין אייניקל א ממזר, און בזכות דעם ממזר עסט זי תרומה. ווייטער פון די צווייטע זייט, איז דא אמאל א פרוי זאגט, ואיני כפרת בן בתי כדא, אז איך בין נישט כפרת טייטש, זי שעצט נישט די אייניקל כדא איז א כד, איז א ערנסטע כלי, וואס דאס איז מרמז אויפן כהן גדול, שפוסלני מן התרומה, ווייל ס'מאכט זיך אמאל א אייניקל א כהן גדול, פסל'ט די באבע פון צו עסן תרומה, וואס דאס איז די ציור פון די משנה. הדרן עלך אלמנה לכהן גדול, הדרן עלך אלמנה לכהן גדול, הדרן עלך אלמנה לכהן גדול. זאגט די הייליגע משנה, הערל וכל הטמאים, ס'טייטש סיי א כהן וואס ס'איז א ערל וואס האט זיך נישט געמל'עט, ווי רש"י זאגט מתו אחיו מחמת מילה ער האט זיך נישט געקענט מל'ען, און די זעלבע זאך א טמא'נע כהן, לא יאכלו בתרומה, טאר נישט עסן קיין תרומה, מ'עט זען פון ווי מ'לערנט עס ארויס אין די גמרא, אבער נשיהם ועבדיהם, זייער פרויען אדער זייער קנעכט פון דעם ערל אדער פון דעם טמא, יאכלו בתרומה, זיי מעגן עסן תרומה, ס'טייטש נאר די כהן האט א פראבלעם ער איז א ערל צו א טמא ער קען נישט עסן.

זייער פרויען טארן נישט עסן, פארוואס? ווייל ברגע וואס אזא מענטש, א פצוע דכא וכרות שפכה, וואוינט מיט זיין פרוי, פסל'ט ער איר און מאכט איר א חללה, ווייל זי טאר דאך נישט וואוינען מיט אים, ממילא אז זי איז א חללה, טאר זי נישט עסן קיין תרומה. אבער ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא וכרות שפכה, וואס איז טאמער א מאן איז געווארן א פצוע דכא אדער א כרות שפכה, און פון דעמאלטס וואס ער איז געווארן, האט ער מער נישט געוואוינט מיט זיין פרוי, דעמאלטס הרי אלו יאכלו, מעג די פרוי עסן תרומה ווייל ער האט איר נישט גע'פסל'ט? זאגט די משנה ואיזהו פצוע דכא, וואס איז דאס א פצוע דכא? כל שנפצעו הביצים שלו ואפילו אחת מהן, אפילו איינע פון די ביצים איז נפצע געווארן, דאס איז א פצוע דכא. וכרות שפכה, וואס איז דאס א כרות שפכה? כל שנכרת הגיד, אזא איינער וואס זיין גיד, די גאנצע אבר איז אפגעשניטן געווארן, דאס איז א כרות שפכה. אבער ואם נשתייר מהעטרה אפילו כחוט השערה, ס'טייטש די גיד דארף זיין אפגעשניטן פון די עטרה, די געהויבענע שטיקל פלייש, און נידעריגער, ס'טייטש לצד הגוף, טאמער איז אפגעשניטן העכער די עטרה הייסט מען נישט קיין כרות שפכה, און ממילא טאמער איז איבערגעבליבן אפילו א טראפעלע פון די עטרה כחוט השערה, כשר, איז אזא מענטש, דאס הייסט נישט קיין כרות שפכה, און ער איז כשר לבא בקהל און מעג חתונה האבן מיט א אידענע. זאגט די הייליגע גמרא, תניא מיר האבן געלערנט א ברייתא אמר ר' אליעזר, מנין לערל שאין אוכל בתרומה, ווי ווייסט מען אז א ערל טאר נישט עסן קיין תרומה, ווייל נאמר תושב ושכיר בפסח, שטייט ביים קרבן פסח תושב ושכיר לא יאכל בו, וואס מיינט עס תושב ושכיר וועמיר באלד זעהן, ונאמר תושב ושכיר בתרומה, שטייט אויך תושב ושכיר ביי תרומה, און ממילא דא א גזירה שווה פסח צו תרומה, און וואס לערנט מען ארויס פסח צו תרומה, אז מה תושב ושכיר האמור בפסח, ערל אסור בו, אזוי ווי ביים קרבן פסח, טאר א ערל נישט עסן דעם קרבן פסח ווי שטייט קלאר אין פסוק, וכל ערל לא יאכל בו, איז די זעלבע זאך אף תושב ושכיר האמור בתרומה, ערל אסור בו, איז די זעלבע זאך ביי תרומה, איז א ערל אסור פון צו עסן תרומה. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט ס'דא א צווייטע לימוד, אינו צריך, מען דארף נישט די גזירה שווה, נאר וואס, הרי הוא אומר, שטייט אין פסוק ביי תרומה, איש איש, די פסוק איז דארט ממשיך, איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב, בקדשים לא יאכל, אז טאמער איינער פון די כהנים איז א צרוע אדער א זב איז בקדשים בקדשים רשי ברענגט א ראיה אז בקדשים מיינט נישט קדשים נאר ס'מיינט תרומה ווייל שטייט דארט אין די המשך הפסוק אז נאכדעם וואס ער טובל'ט זיך ביינאכט מעג ער יא עסן וואס ביי קדשים איז דאס נישט ריכטיג ס'מוז זיין די פסוק רעדט פון תרומה איז על כל פנים וואס שטייט איש איש א געדאפלטע לשון איז לרבות הערל אז א ערל טאר אויך נישט עסן קיין תרומה ממילא זאגט רבי עקיבא, מען דארף נישט די גזירה שווה. זאגט אונז די גמרא, די גמרא צונעמט יא די גזירה שווה. אמר מר, האמיר געזען די ברייתא רבי אליעזר אומר, אז מען לערנט א גזירה שווה, נאמר תושב ושכיר בפסח, ונאמר תושב ושכיר בתרומה, און ממילא מאכט מען א גזירה שווה פסח צו תרומה, אזוי ווי ביי פסח מה תושב ושכיר האמור בפסח ערל אסור בו, אף תושב ושכיר האמור בתרומה, ערל אסור בו די זעלבע זאך ביי תרומה איז אויך א ערל טאר נישט עסן קיין תרומה יעצט אזוי זאגט די גמרא מופנה ס'טייטש ס'מוז זיין די גזירה שווה דא איז מופנה וואס מיינט מופנה מופנה איז טייטש אז מ'מאכט א גזירה שווה מ'זעהט אמאל א גזירה שווה דא שטייט א ווארט דארט שטייט א ווארט מ'לערנט פון דא אויף דארט איז דא אמאל וואס איז מופנה מופנה איז טייטש אז די ווערטער וואס מ'נוצט דא אויפן גזירה שווה איז אינגאנצן איבעריג ס'טייטש מ'דארף עס נישט האבן אויף די פסוק אליין מ'דארף עס נישט האבן אויף א צווייטע דרשה נאר וואס די גאנצע ווארט שטייט אין פסוק נאר זאלסט קענען מאכן א גזירה שווה, אזא סארט גזירה שווה, אזא מופנה'דיגע גזירה שווה, איז גאר א שטארקע גזירה שווה, וואס מען קען נישט אפפרעגן. טאמער אבער, נישט, ביידע ווערטער זענען איבעריג, נאר איין ווארט איז איבעריג, אדער ביידע ווערטער זענען נישט איבעריג, דעמאלטס איז דא גאנצע מחלוקת'ן צו אזא סארט גזירה שווה קען מען אפפרעגן צו נישט, איז דא זאגט די גמרא, די גזירה שווה דא פון תושב שכיר תושב שכיר, מוז זיין מופנה, ס'מוז זיין איבעריגע ווערטער, ווייל דאי לאו מופנה, טאמער ס'איז נישט איבעריג, איכא למיפרך, קען מען אפפרעגן די גזירה שווה, אז וואס? אז מה לפסח, שכן חייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא, ביים קרבן פסח איז סיי ס'דא א פראבלעם פון פיגול און נותר, טאמער איינער עסט א קרבן פסח וואס מ'האט מפגל געווען אדער וואס איז נותר און ער עסט עס בשוגג דארף ער ברענגען א חטאת, און די זעלבע זאך טאמער ער עסט עס בטומאה בשוגג דארף ער ברענגען א חטאת, מה שאין כן ביי תרומה איז נישט דא נישט קיין פיגול נישט קיין נותר און אויך נישט קיין טומאה ס'טייטש מ'עסט עס בטומאה איז מען אוודאי עובר במזיד מיתה בידי שמים אבער בשוגג איז נישט דא קיין חטאת און ממילא קרבן פסח איז אסאך הארבער ווי תרומה איז טאמער ס'איז נישט מופנה, קען מען נישט ארויסלערנען אזא גזירה שווה, זאגט טאקע די גמרא לאיי אפנויי מופנה, די גזירה שווה איז טאקע מופנה, ס'טייטש די ווערטער תושב ושכיר וואס שטייט אין די ביידע פלעצער איז באמת איבעריג, און דערפאר קען מען נישט אפפרעגן די גזירה שווה. פרעגט אונז די גמרא אבער, הי מופנה, וועלכע תושב ושכיר דא איז פונקט איבעריג? אי דתרומה? וועסט מיר וועלן זאגן די תושב ושכיר וואס שטייט ביי תרומה איז איבעריג, נישט ריכטיג, מיצרך צריכי, מען דארף עס נאר איינמאל האבן, דתניא, אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא, תושב, זה קנוי קנין עולם, שטייט ביי תרומה, תושב, תושב מיינט, אן עבד עברי וואס איז קנוי קנין עולם, ס'טייטש אן עבד עברי ארבעט דאך נאר אויף זעקס יאר, טאמער אבער ער גייט נישט ארויס שמיטה, ער וויל נישט ארויס גיין, בארט מען אים די אויער, און ער בלייבט ביז יובל, דאס איז דאס דער תושב וואס שטייט דא אין פסוק, אז א תושב עסט נישט קיין תרומה, ס'טייטש אפילו א עבד כנעני עסט תרומה, איז דאס נאר ווייל זיין גוף איז קנוי פארן אדון, מה שאין כן עבד עברי נישט אזוי, ווייטער שטייט שכיר, פון שכיר לערנט מען ארויס זה קנוי קנין שנים, דאס איז א פשוטע עבד עברי פון זעקס יאר, עסט אויך נישט קיין תרומה, איי וואס דארף מען ביידע, ויאמר תושב ואל יאמר שכיר, מען דארף נישט ביידע, אז שטייט תושב, איז מה דאך דער תושב עסט נישט קיין תרומה, די זעלבע זאך דער שכיר, ואני אומר, קנוי קנין עולם אין אוכל, קנוי קנין שנים לא כל שכן, זאגט אבער אויף דעם די ברייתא, נישט ריכטיג מען דארף ביידע, ווייל אילו כן, הייתי אומר תושב, זה קנוי קנין שנים. ווען ס'וואלט נאר געשטאנען תושב וואלט איך געזאגט תושב מיינט א עבד עברי קנין שנים א זעקס יעריגע עבד עברי אבל קנוי קנין עולם אוכל אבער א קנוי קנין עולם וואלט איך געזאגט א עבד עברי וואס מ'האט געבארט די אויערן עסט יא תרומה דערפאר דארף מען האבן ביידע בא שכיר ולימד על תושב שאף על פי שקנוי קנין עולם אין אוכל ס'טייטש נאר נאכדעם וואס שטייט אויך שכיר ווייס איך אז תושב מיינט די קנוי קנין עולם און שכיר איז קנוי קנין שנים על כל פנים ס'נישט איבעריג די תושב ושכיר וואס שטייט ביי תרומה נישט איבעריג ס'קומט אונז לאזן הערן אז אן עבד עברי, סיי קנוי קנין עולם, סיי קנוי קנין שנים עסט נישט קיין תרומה, אלא נאר זאגט טאקע די גמרא דפסח מופנה, די תושב ושכיר וואס שטייט ביים קרבן פסח, דאס איז איבעריג, פארוואס? ווייל האי תושב ושכיר דכתב רחמנא בפסח מאי ניהו, ווייל וואס דען וואס מיינט תושב ושכיר וואס שטייט ביים קרבן פסח? אי נימא תושב ושכיר ממש, עסטו וועלן זאגן ס'מיינט אן עבד עברי, קען דאך נישט זיין, ווייל משום דהוה ליה תושב ושכיר איפטר ליה מפסח, א עבד עברי איז עפעס פטור פון א קרבן פסח? והא קיימא לן גבי תרומה דלא אכיל, זעסט דאך ביי תרומה זאגסטו אז אן עבד עברי פון א כהן עסט נישט קיין תרומה, פארוואס? אלמא לא קני ליה רביה, ווייל זיין רבי האט אים נישט קונה געווען, נישט קונה געווען זיין גוף, און דערפאר קען א עבד עברי נישט עסן קיין תרומה, איז די זעלבע זאך, הכא נמי לא קני ליה רביה, די זעלבע זאך ביים קרבן פסח, דער רבי איז נישט בעל הבית אויף זיין גוף, איז אוודאי איז ער א געהעריגע איד וואס איז מחיוב מיטן קרבן פסח, נאר וואס דען? פארוואס שטייט תושב ושכיר ביים קרבן פסח? אלא לאפנויי, נאר אוודאי איז עס איבעריג, כדי זאלסט נישט קענען אפפרעגן די גזירה שווה. איי פרעגט די גמרא, ואכתי מופנה מצד אחד הוא, איז טאקע איבעריג אבער נאר פון איין זייט, נישט פון ביידע זייטן, ושמעינן ליה לר' אליעזר, דאמר מופנה מצד אחד, למדין ומשיבין, און ר' אליעזר זאגט דאך, אז א מופנה מצד אחד א גזירה שווה וואס נאר איינע פון די זייטן איז איבעריג און די אנדערע נישט, קען מען נאך אלץ אפפרעגן, איז דא אפילו טאקע די תושב ושכיר וואס שטייט ביים קרבן פסח איז איבעריג, אבער די תושב ושכיר וואס שטייט ביי תרומה איז דאך נישט איבעריג, און ממילא ווייטער טאמער איין זייט איז נישט איבעריג קען מען אפפרעגן די גזירה שווה? ענטפערט די גמרא ניין, ווייל כיוון דלגופיה לא צריך, די תושב ושכיר וואס שטייט ביים קרבן פסח מ'האט דאך געשמועסט איז איבעריג, און ממילא דא שטייט צוויי לשונות סיי תושב, און סיי שכיר און ביידע זענען איבעריג איז אז ביידע איז איבעריג קען מען בארגן איינס שדי חד אלמד ושדי חד אמלמד ס'טייטש מען נעמט די תושב ושכיר און מען צוטיילט עס איינס לאזט מען דא ביים פסח און איינס בארגט מען פאר תרומה קומט אויס יעצט איז דא ביי ביידע סיי ביי פסח סיי ביי תרומה א איבעריגע ווארט והוה ליה גזירה שווה מופנה משני צדדים דאס הייסט שוין מופנה משני צדדים און דאס קען מען שוין נישט אפפרעגן איז די גזירה שוה א גוטע גזירה שוה, און פון די גזירה שוה לערנט מען ארויס אז אן ערל טאר נישט עסן קיין תרומה. איי פרעגט די גמרא, אויב ס'איז דא אזא גזירה שוה, לערן שוין ארויס נאך זאכן אויך, אי מה פסח אונן אסור בו, אזוי ווי ביים קרבן פסח טאר א אונן נישט עסן קיין קרבן פסח, ס'טייטש לאו דווקא קרבן פסח, נאר קיין שום קרבן טאר א אונן נישט עסן, אונן איז טייטש איינער וואס זיין ז' קרובים איז אוועק, איז די ערשטע טאג איז ער א אונן, טאר נישט עסן קיין קרבנות, מ'לערנט עס ארויס פון מעשר שני, ביי מעשר שני ביי וידוי מעשר דארף מען זאגן לא אכלתי באוני ממנו און ממילא לערנט מען ארויס פון מעשר שני כל שכן אויף העכערע קדשים אויף קדשים קלים אויף קדשי קדשים אוואדע און אוואדע אז א אונן טאר נישט עסן און ממילא אזוי ווי א קרבן פסח טאר א אונן נישט עסן אף תרומה אונן אסור בה זאל איך אויך זאגן ביי תרומה אז א אונן טאר נישט עסן און ס'איז נישט אזוי ענטפערט די גמרא ניין אמר רבי יוסי בר חנינא, אמר קרא וכל זר, שטייט ביי תרומה, וואס מען דרש'נט פון דעם זרות אמרתי לך ולא אנינות, א שפעציעלע לימוד פון וכל זר אז אן אונן מעג עסן תרומה. איי פרעגט די גמרא אויב דו האסט א לימוד פון וכל זר דרש'ן אנדערש, אימא ולא ערלות, אז אן ערל מעג עסן תרומה, זאגט די גמרא ניין, הא כתיב תושב ושכיר, האבן דאך יעצט געהאט א גזירה שווה תושב ושכיר אז א ערל נישט, איי פרעגט די גמרא מה ראית, ס'טייטש פון איין זייט האסטו א תושב ושכיר, וואס א מיעוט? פון די צווייטע זייט האסטו וכל זר, וואס א ריבוי? אויף וואס עפעס ביסטו ממעט א ערל און ביסט מרבה א אונן? זאג פארקערט, זיי ממעט א אונן און זיי מרבה א ערל. ענטפערט די גמרא, ניין, מסתברא ערלות הוה ליה לרבויי, ס'איז מסתבר אז ערלות דארף מען מרבה זיין, מרבה זיין מיינט נישט מרבה זיין, מרבה זיין מיינט מרבה זיין צום איסור, וואס טייטש אז אן ערל זאל נישט טארן עסן קיין תרומה, פארוואס? שכן מחוסר מעשה, ווייל דער ערל איז א מחוסר מעשה. ס'פעלט אויס מ'דארף נאך עפעס טוהן מיט זיין גוף מען דארף נאך מל'ן מה שאין כן א אונן האט עס נישט זעלבע זאך ומעשה בגופו דער מעשה איז מיט זיין גוף אליין מה שאין כן ביי א אונן וענוש כרת איינער וואס איז נישט גע'מל'ט איז דא א עונש כרת מה שאין כן אן אונן וישנה לפני הדיבור די מצוות מילה איז געגעבן געווארן פאר מתן תורה מה שאין כן אַ אונן, ומילת זכריו ועבדיו מעכבת, איינער וואָס האָט אַ זון אָדער אַ עבד וואָס מע דאַרף נאָך מל'ען, טאָר ער דערווייל נישט עסן די קרבן-פּסח, רש"י ברענגט די לימוד, אַ זון ווייסט מען וואָס שטייט אין פּסוק המול לו כל זכר ואז יקרב לעשותו, נאָר נאָך דעם מעג מען עסן דעם קרבן-פּסח, די זעלבע זאַך אַן עבד מוז זיין געמל'עט פאַר מע עסט דעם קרבן-פּסח, ווי שטייט אין פּסוק וכל עבד איש מקנת כסף, ומלתה אותו, אז יאכל בו, אז נאר נאכדעם וואס די עבד איז גע'מל'עט, נאר נאכדעם מעג די אדון עסן פונעם קרבן פסח, על כל פנים, היות וואס די ערל האט אזויפיל חומרות, דערפאר בין איך מרבה די ערל לאיסור, און איך בין מתיר די אונן. איי פרעגט די גמרא אדרבה, אנינות הוה ליה לרבויי, אנינות האט אויך געוויסע חומרות וואס א ערל האט נישט, שכן ישנה בכל שעה, ס'טייטש א אונן קען געשען א גאנצע צייט, יעדע רגע קען שטארבן איינער פון די ז' קרובים פון א מענטש, מה שאין כן מילה, געשענט איין מאל און דאס איז אלץ, מען האט מקיים געווען מצוות מילה, קען מען נישט צוריק ווערן א ערל, די זעלבע זאך ונוהגת באנשים ונשים, ס'טייטש א אונן קען זיין א מאן אדער א פרוי, א ערל איז נאר א מאן, ואין בידו לתקן את עצמו, א אונן קען זיך נישט מתקן זיין, מען דארף באגראבן די מת, די ערשטע טאג איז א מענטש א אונן, מה שאין כן אן ערל קען זיך מתקן זיין ער קען זיך מל'ען, און ממילא אפשר זאל איך אסר'ן א אונן און מתיר זיין א ערל, ענטפערט די גמרא ניין הנך נפישין, ס'טייטש ווי נישט ווי א ערל האט מער חומרות, פינף חומרות האט מען אויסגערעכנט ביי א ערל, נאר דריי ביי אן אונן, און ממילא איז מען מחמיר ביי ערל, מען אסר'ט א ערל, און מען איז מתיר אן אונן. רבא אמר, רבא זאגט א צווייטע תירוץ, זאגט רבא, בלא הנך נפישין, נמי לא מצית אמרת, וואס טייטש מען דארף נישט ציילן וויפיל חומרות איז דא ביי ערל, און וויפיל איז דא ביי אונן, אפילו אן דעם, זאגט אויך די סברא, אז די גזירה שווה וואס איז דא פון פסח צו תרומה, קומט צו אסר'ן א ערל, נישט צו אסר'ן א אונן, פארוואס? ווייל שבקינן ערלות דכתיב בגופיה דפסח, ווילסט אפלאזן ערל, ווי די איסור פון א ערל וואס שטייט ביים קרבן פסח שטייט קלאר ביים קרבן פסח וכל ערל לא יאכל בו, איז ממילא אסאך ענדערשער צו אפלערנען פון קרבן פסח די איסור פון א ערל ווי איידער אפצולערנען פון קרבן פסח די איסור פון א אונן פארוואס ווייל וילפינן אנינות פון פסח דפסח גופיה ממעשר גמרינן וואו שטייט אז א אונן טאר נישט עסן די קרבן פסח נישט ביים קרבן פסח אליין מען לערנט עס ארויס מעשר שני, און ממילא אסאך געשמאקער צו ארויסלערנען פון קרבן פסח אן ארגינעלע זאך ווי איידער א צוגעקומענע זאך, ביים קרבן פסח אליין שטייט די איסור פון א ערל, שטייט נישט די איסור פון א אונן, און ממילא אז מען גייט דא מאכן א גזירה שווה פון קרבן פסח צו תרומה, איז ענדערש וועט מען אפלערנען פון קרבן פסח די איסור פון א ערל, ווי איידער די איסור פון א אונן. פרעגט יעצט די גמרא נאך א קשיא, נאכדעם וואס אונז האבן מיר די גזירה שוה פון קרבן פסח צו תרומה, נוצט די גזירה שוה אויף נאך עפעס, אי מה פסח, מילת זכריו ועבדיו מעכבת, אזוי ווי ביים קרבן פסח מוז מען מל'ען די זינען מיט די קנעכט פאר מען קען עסן דעם קרבן פסח, זאל מען זאגן די זעלבע זאך ביי תרומה, אף תרומה, מילת זכריו ועבדיו מעכבת, זאל מען זאגן מען טאר נישט עסן תרומה, ווילאנג ס'איז דא א זון אדער א קנעכט וואס איז נישט גע'מל'עט. ענטפערט די גמרא ניין, אמר קרא, שטייט אין פסוק ביים קרבן פסח, ומלתה אותו אז יאכל בו, אז טאמער מ'וועט מל'ען די עבדים נאר דעמאלטס קען מען עסן דעם קרבן פסח, איז פון בו דרש'נט מען אז מילת זכריו ועבדיו מעכבת בו מלאכול בפסח, אז דווקא בו, דווקא ביים קרבן פסח דארט איז דא דער עיכוב פון מילת זכריו ועבדיו, אבער ביי תרומה איז נישט דא דער עיכוב, ואין מילת זכריו ועבדיו מעכבת בתרומה, מ'קען עסן תרומה אפילו די זינען אדער די קנעכט זענען נישט געמל'עט, איי פרעגט די גמרא אי הכי, אימא וכל ערל לא יאכל בו, בו אינו אוכל אבל אוכל הוא בתרומה, איז דאך נאך א בו, שטייט אויך ביים קרבן פסח וכל ערל לא יאכל בו, איז זאג אויך אז בו מיינט דווקא דא, ס'טייטש דווקא ביים קרבן פסח איז דא א פראבלעם מיט א ערל, אבער נישט ביי תרומה, ענטפערט די גמרא ניין, הא כתיב תושב ושכיר, האט מען דאך געזען ס'דא א גזירה שווה וואס אסר'ט א ערל פון צו עסן תרומה, תושב ושכיר, איי פרעגט די גמרא מה ראית, האסט פון איין זייט א גזירה שווה, תושב ושכיר, האסט פון א צווייטע זייט א בו, איז וואס עפעס זאגסטו מיר אז א ערל לערנט מען ארויס תרומה פון קרבן פסח און מילת זכריו ועבדיו נישט, זאג פארקערט אז די זכריו ועבדיו דארף מען מל'ען, אבער א ערל אליין נישט. ענטפערט די גמרא, מסתברא ערלות דגופיה הוה ליה לרבויי ס'איז מער מסתבר צו אסר'ן א ערל ביי תרומה, פארוואס ווייל ביי ערל איז דא מער חומרות, שכן מעשה בגופו וענוש כרת, סיי ס'איז בגופו אליין אינעם אייגענע גוף, און סיי איינער וואס מל'ט זיך נישט איז דא א עונש כרת, מה שאין כן זכריו ועבדיו איז נישט דא די ביידע זאכן, איי פרעגט די גמרא אדרבה, מילת זכריו ועבדיו הוה ליה לרבויי שכן ישנה בכל שעה, ס'דא א חומרא ביי זכריו ועבדיו, ס'טייטש ס'דא א מעלה ביי דעם אז ס'קען זיך מאכן יעדע שעה, ס'טייטש יעדע מינוט קען געבוירן ביי א מענטש א קינד, יעדע מינוט קען א מענטש קויפן א קנעכט, מה שאין כן א אייגענע מילה געשענט איין מאל און פארטיג, ענטפערט די גמרא יא, אבער הנך נפישין, ווי נישט ווי ווי נישט ווי די זיך אליין מל'ן האט צוויי חומרות מעשה בגופו און אויך עונש כרת מה שאין כן מילת זכריו ועבדיו איז ענדערש איז מען יענץ מרבה ווי איידער דאס ואיבעית אימא נאך א תירוץ זאגט די גמרא בלא הנך נפישין נמי לא מצית אמרת אפילו אן די תירוץ פון הנך נפישין איז דא נאך א סיבה ס'טייטש א פשוט'ע סברה פארוואס מ'אסר'ט א ערל און נישט מילת זכריו ועבדיו פארוואס ווייל מי איכא מידי דערלות דגופיה לא מעכבא ביה, ערלות דאחריני מעכבא ביה, וואס ווילסטו מיר זאגן, מ'זאל זאגן פארקערט, אז מילת זכריו ועבדיו איז מען מרבה, נישט א ארעל? קען דען זיין אזא זאך, אז ביי תרומה, א מענטש אליין איז א ערל מעג ער עסן תרומה, אבער זכריו ועבדיו זענען ערלים, דאס איז א פראבלעם, ס'איז אינגאנצן נישט מסתבר, איז אוודאי מסתבר אזוי ווי מ'האט געזאגט, אז פונעם גזירה שווה תושב ושכיר, לערנט מען ארויס אז א ערל טאר נישט עסן קיין תרומה, און פון די בו וואס שטייט ביים קרבן פסח ומלתה אותו אז יאכל בו, לערנט מען ארויס אז דווקא ביים קרבן פסח איז דא א פראבלעם פון זכריו ועבדיו, אבער ביי תרומה איז נישט דא אזא פראבלעם. זאגט אונז די גמרא אבער השתא דאמרת בו לדרשה הוא דאתא, נאכדעם וואס דו נוצט דעם בו צו דרש'נען אז דווקא ביים קרבן פסח איז דא זכריו ועבדיו אנדערע פלעצער נישט, ביי תרומה נישט, אויב אזוי כל בן נכר לא יאכל בו, למה לי? שטייט ביים קרבן פסח כל בן נכר לא יאכל בו, בן נכר מיינט נישט א גוי, בן נכר מיינט א ישראל מומר, און וואס איז דאס דער בו, וואס קומט דער בו ממעט זיין? ענטפערט די גמרא בו המרת דת פוסלת ואין המרת דת פוסלת במעשר אז דווקא דא ביים קרבן פסח איז דא א פראבלעם פון בן נכר פון איינער וואס איז אראפ פון וועג איינער וואס האט זיך ממיר געווען א ישראל מומר אבער ביי מעשר שני איז נישט דא דער פראבלעם ווייטער וואס שטייט וכל ערל לא יאכל בו למה לי ווי נישט ווי שטייט אויך ביים קרבן פסח וכל ערל לא יאכל בו איז משמע דווקא דא א צווייטע פלאץ איז נישט דא א פראבלעם פון ערל, ווי איז דאס די צווייטע פלאץ? ביי תרומה נישט, ביי תרומה האט מען דאך געזען לערנט מען ארויס א גזירה שווה אז ערל איז יא א פראבלעם, איז ווי איז נישט דא אזא פראבלעם? ענטפערט די גמרא בו אינו אוכל אבל אוכל הוא במצה ומרור, מצה מרור, מצה מרור קען א ערל עסן, זאגט די גמרא ואיצטריך למכתב ערל ואיצטריך למכתב כל בן נכר, ס'טאקע א זייטיגע זאך, פארוואס דארף שטיין ביידע ביים קרבן פסח, סיי אז א ערל טאר נישט עסן קרבן פסח, און סיי א ישראל מומר, א אפגעפארענע איד טאר נישט עסן, פארוואס דארף מען האבן ביידע, ווייל דאי כתב רחמנא ערל, טאמער ס'וואלט נאר געשטאנען ערל, וואלט איך געזאגט משום דמאיס, ס'מיאוס, א מענטש א ערל איז מיאוס, איז א מיאוס, א זאך וואס איז מיאוס, א מענטש וואס איז מיאוס טאר נישט עסן א קרבן פסח, אבל בן נכר דלא מאיס, א בן נכר איינער וואס איז א ישראל מומר, איז נישט מיאוס, זיין גוף איז נישט מיאוס, אימא לא, אפשר ער זאל קענען עסן קרבן פסח, ווייטער ואי כתב רחמנא כל בן נכר, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען בן נכר, וואלט איך געזאגט משום דאין לבו לשמים ער איז אפגעפארן אבל ערל דלבו לשמים א ערל וואס איז לבו לשמים ער קען זיך נישט מל'ן ס'מתו אחיו מחמת מילה איז אימא לא וואלט איך געזאגט אפשר קען ער יא עסן דעם קרבן פסח צריכא דארף איך ביידע זאגט אונז די גמרא ממנו ממנו למה לי רש"י איז משמע אז ער האט נאר גורס געווען איין מאל ממנו אבער על כל פנים די גמרא פרעגט אזוי ווי מען נוצט דעם בו צו ממעט זיין שטייט אויך ביים קרבן פסח אל תאכל ממנו נא ממנו איז משמע דא אין א צווייטע פלאץ נישט וואס איז מען ממעט פון די ממנו, ענטפערט די גמרא לכדרבא אמר רבי יצחק, און מיר זעהן דף ע"ד רבא אמר רבי יצחק, דרש'נט די אלע ממנו'ס וואס שטייט ביים קרבן פסח, צו ממעט זיין כל מיני זאכן.